אונז הייבן מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף צדיק ה עמוד א' די פיפטע שורה פון אויבן, לימא אביי ורבא בפלוגתא דרב ושמואל קמיפלגי, און די גמרא פרעגט דא צו מוז מען זאגן אז אביי מיט רבא וואס זיי זענען געווען שפעטעריגע אמוראים קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקה ווי רב און שמואל וואס זיי זענען געווען פריער פון זיי האבן זיך שוין געקריגט אינעם פאריגן שיעור ביי די ענדע האבן מיר געהאט א מחלוקה פון רב און שמואל אויף אכסדרה בבקעה מען רעדט פון אזא פארטש וואס האט נאר א דאך און ס'האט פיר שטאנגען אבער קיין ווענט האט עס נישט, און רב האט געלערנט אז מען זאגט פי תקרה יורד וסותם אויף אלע פיר זייטן, און ס'הייסט ווי ס'האט פיר ווענט און ס'איז א געהעריגע רשות היחיד אז מען מעג טראגן מער ווי ד' אמות אין די גאנצע אכסדרה, און שמואל האט געלערנט אז אויף פיר זייטן זאג איך נישט פי תקרה יורד וסותם ממילא האט עס נישט קיין ווענט, און ס'איז אזוי ווי א כרמלית אז מען טאר נישט טראגן מדרבנן דערין מער ווי ד' אמות. יעצט גייען מיר זעהן אז אביי מיט רבא האבן זיך געקריגט. ביי א ענדליכע זאך און די גמרא קלערט אז אפשר מוז מען לכאורה זאגן אז דאס איז ממש די זעלבע מחלוקה דאיתמר וואס איז געזאגט געווארן סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין אויב איינער האט ארויף געלייגט סכך אויף א פארטש וואס זי האט פצימין פצימין מיינט אזעלכע עמודים דאס מיינט אז מען רעדט דא פון א אכסדרה וואס האט נישט בלויז פיר עמודים ביי די פיר עקן נאר ס'האט אויכעט פצימין דאס מיינט משך פון אלע פיר זייטן איז דא נאך אזעלכע עמודים איינס נעבן די אנדערע וואס זענען נענטער ווי דריי טפחים איינס צו די אנדערע, אזוי אז מען קען זאגן לבוד און ס'הייסט ווי פארמאכטע ווענט, איז דעמאלטס כשרה האלט יעדער איינער אז ס'איז א כשר'ע סוכה, ווייל אלס די דין פון לבוד הייסט דא געהעריגע מחיצות שאין לה פצימין, אויב די אכסדרה האט נישט קיין עמודים אינמיטן. ס'האט נאר פיר עמודים, און מ'האט ארויפגעקלאפט אזעלכע באלקענעס פון איין עמוד ביזן צווייטן אויף אלע פיר זייטן ארום און ארום, וואס ס'קומט יעצט אויס אז מ'האט אזעלכע פיר שטאנגען, און אויבן איז דא אזא מסגרת, אזא פרעים, ארויפצולייגן אויף דעם א דאך, געווענטליך קומט א דאך ווייל דאס איז דאך א פארטש, אבער יעצט איז ער געגאנגען און אנשטאט צו לייגן א דאך, האט ער ארויף געלייגט דארטן סכך, אביי אמר כשרה ורבא אמר פסולה, אביי האלט ס'א כשר'ע סוכה און רבא אז ס'איז פסול, אביי אמר כשרה, אמר פי תקרה יורד וסותם, אז וויבאלד איך האב דאך אויף יעדע זייט פון אלע פיר זייטן האב איך דאך א קורה, און די קורה האט דאך אזא דיקעקייט וואס דאס איז שוין אזוי ווי א אנפאנג פון די וואנט, עס קומט אויס אז ממש ביים נעבן די סכך איז דא אזא שטיקעלע וואנט, א טראפקעלע, א משהו, די דיקיקייט פון די דאך, פון די קורה, איז דאך דא הלכה למשה מסיני אז די פי שלעפט מען אראפ און ס'קומט פארשטאפן ביז דער ערד גייט עס אראפ און ס'כאילו ווי ס'פארשטאפט און ס'איז דא א גאנצע ווענט, קומט אויס אז די סוכה האט דא פיר ווענט און ס'איז א כשר'ע, ורבא אמר פסולה, לא אמר פי תקרה יורד וסותם, הגם פי תקרה יורד וסותם איז הלכה למשה מסיני, אבער דא, וויבאלד ס'האנדלט זיך אז מ'דארף עס זאגן אויף אלע פיר זייטן, האט רבא געהאלטן אז מ'זאגט נישט קיין פי תקרה יורד וסותם, אויף פיר זייטן און ממילא האט די סוכה נישט קיין ווענט און ס'איז פסול. לימא אביי כרב ורבא כשמואל, זאל איך יעצט זאגן אז אביי מוז האלטן ווי רב, רב האט דאך אויך געזאגט די זעלבע זאך אכסדרה בבקעה לגבי הלכות שבת אז ס'האט א דין ברשות היחיד ווייל איך זאג פי תקרה אויף אלע פיר זייטן, און רבא וואס זאגט אז ס'איז נישט קיין כשר'ע סוכה כשמואל האלט ווי שמואל וואס לגבי הלכות שבת האט ער געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין ווענט. און מען זאגט נישט אויף אלע פיר זייטן פי תקרה יורד וסותם און רבא האלט אויך אזוי ממילא האב איך נישט קיין כשר'ע סוכה, און ווען די גמרא פרעגט דא לימא דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל ס'קען זיין אז אביי מיט רבא וואס זיי זענען געווען שפעטער האבן נישט געוויסט פון די מחלוקה פון רב ושמואל, ווען ס'איז א מחלוקה פון תנאים און א משנה דעמאלטס קען מען פרעגן א קשיא פארוואס מאכסטו א אייגענע מחלוקת פון אמוראים בעת ווען ס'איז שוין דא אלטע מחלוקת פון תנאים, אבער דא איז עס בסך הכל פריערדיגע אמוראים רב מיט שמואל. אביי ורבא זענען געווען צוויי דריי דורות שפעטער, אביי איז דאך א תלמיד פון רב יוסף, רב יוסף איז פון רב יהודה, און רב יהודה איז געווען א תלמיד פון רב ושמואל, און ס'קען זיין אז אביי ורבא האבן גארנישט געהערט פון די מחלוקת, אבער די גמרא פרעגט מוז מען טאקע זאגן אז אביי קומט אויס ווי רב און רבא ווי שמואל? זאגט די גמרא ניין נישט אינגאנצן אזוי, אין א געוויסן זין איז יא אזוי, אליבא דשמואל כולי עלמא לא פליגי, לויט שמואל וואס זאגט אין הלכות שבת, אז מען זאגט נישט ביי אלע פיר זייטן פי תקרה יורד וסותם, וועט זיך קיינער נישט קריגן וואס די מיינונג פון שמואל איז, ווייל מען קען זיך אויף דעם נישט דינגען, און יעדער וועט מודה זיין אז פונקט ווי ער האט געזאגט לגבי הלכות שבת אז עס איז נישט קיין מחיצות, איז אוודאי און אוודאי ביי סוכה איז עס אויך נישט קיין מחיצות און עס וועט זיין א פסול'ע סוכה. ווייל לאמיר נישט פארגעסן, צו וואס האט מען געבויט די אכסדרה בכלל, דאס איז דאך געמאכט געווארן צו זיצן אונטער דעם פאר לופט, עס איז נישט געבויט געווארן לשם א סוכה, און מה דאך לגבי הלכות שבת וואס מען רעדט נישט דארט פון קיין סוכה, מען רעדט דאך דארטן ווען א מענטש נוצט די אכסדרה אויף דעם וואס איז געבויט געווארן, ער זיצט אונטער דעם לשם וואס איז געמאכט געווארן, און דאך זאגט שמואל אז מען זאגט נישט אויף אלע פיר זייטן פי תקרה יורד וסותם אז זאל הייסן אז עס האט מחיצות, איז דאך אוודאי ווען איינער זיצט דארטן לשם מצוות סוכה וואס איז בכלל נישט געמאכט געווארן פאר א סוכה איז אוודאי מען וועט נישט זאגן יעצט אויף אלע פיר זייטן אז מען ציט אראפ די מחיצות, אז ס'זאל דינען גאר פשוט פאר ווענט פאר א סוכה, און דאס טייטש כולי עלמא לא פליגי מיינט קיינער וועט זיך נישט קריגן, סיי אביי און סיי רבא וועלן מודה זיין אז לויט שמואל איז דאס א פסול'ע סוכה, אין אנדערע ווערטער מיינט דאס אז אביי וועט מוזן מודה זיין אז ער קען נאר אויסקומען ווי רב און ער קען אפילו נישט טענה'ן אז שמואל וואלט אויך געהאלטן ווי אים. קומט אויס אז דאס וואס אונז האמיר געזאגט לימא אביי כרב, דאס איז אמת ויציב. אביי קען נאר אויסקומען ווי רב, און ער קען בשום אופן נישט אויסקומען ווי שמואל, ווייל מה דאך שמואל האט געזאגט לגבי הלכות שבת אז ס'הייסט נישט קיין ווענט, איז כל שכן פאר א פרעמדע זאך פאר א סוכה וועט שמואל אוודאי האלטן אז ס'הייסט נישט קיין ווענט. אבער דאס וואס אונז האמיר געוואלט זאגן אז רבא קען נאר אויסקומען ווי שמואל, אויף דעם זאגט די גמרא ניין, כי פליגי אליבא דרב. די מחלוקה פון אביי ורבא וועט גיין טאקע לויט די שיטה פון רב, דאס הייסט אביי כרב, אביי האט זיכער געזאגט זיינע ווערטער נאר לויט די שיטה פון רב, פונקט ווי רב האט מתיר געווען לגבי הלכות שבת אז מען זאגט יא פי תקרה יורד וסותם פון אלע פיר זייטן און ס'הייסט ווי ווענט, זאגט אביי די זעלבע זאך דא ביי סוכה וועט רב אויכעט האלטן אז מען זאגט פי תקרה יורד וסותם און ס'הייסט ס'איז דא אזוי ווי פיר ווענט און ס'איז א כשר'ע סוכה. אביי האט געהאלטן אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו די קורות איז געמאכט געווארן סתם צו זיצן דארטן פאר לופט, צו איך וויל יעצט זיצן דארט לשם סוכה, די מציאות איז אויב מען זאגט פי תקרה יורד וסותם איז דאך דאס א פאקט אז ס'הייסט ווי ס'איז פארמאכט מיט מחיצות, און אויב אזוי יעצט ווען איך זיץ לשם מצות סוכה האב איך אויכעט יעצט פיר ווענט און ס'איז א כשר'ע סוכה. ורבא און רבא וועט זאגן ניין, עד כאן לא אמר רב התם אלא דמחיצות לאכסדרה דעבידי, דאס וואס רב האט געזאגט אז מען זאגט פון אלע פיר זייטן פי תקרה יורד וסותם און מען מעג דארטן טראגן אום שבת מער ווי ד' אמות, דאס איז אלעס ווייל די מחיצות איז טאקע געמאכט געווארן פאר אכסדרה און יעצט אום שבת ווען איך ניץ עס פאר דעם וואס איז געמאכט געווארן, איך ניץ עס פאר אכסדרה, אויף דעם זאג איך אז ס'האט ווענט. אבל הכא אבער דא לגבי סוכה, דהני מחיצות לאו לסוכה עבידי די מחיצות איז דאך נישט געמאכט געווארן פאר א סוכה אויב עפעס איז געמאכט געווארן לשם אכסדרה לא דארט וויל איך נישט זאגן אפילו לויט רב אויף אלע פיר זייטן פי תקרה יורד וסותם און ווי רש"י רעדט שוין אויס אז הגם אז די ווענט פון א סוכה דארף נישט געמאכט ווערן לשמן לשם מצות סוכה אפילו ווען איינער געבויט ווענט פאר א הויז און נאכדעם לייגט ער ארויף סכך דערויף איז עס אויכעט כשר, אבער עס אזויפיל טענה'ט רבא אז די גרויסע קולא פון פי תקרה יורד וסותם אויף אלע פיר זייטן, וועל איך נאר זאגן אויב מען נוצט די ווענט אויף וואס מען האט עס געבויט, אבער אויב דו זעצט זיך יעצט דא אריין אינגאנצן פאר א צווייטע צוועק, פאר א רחניות'דיגע צוועק יוצא זיין די מצוה פון סוכה, אויף דעם וועל איך נישט מיקל זיין און זאגן פי תקרה יורד וסותם אויף אלע פיר זייטן. איז בקיצור וואס די גמרא זאגט דא איז אז לויט שמואל איז זיכער אז ער וועט האלטן אז דא איז עס נישט קיין כשר'ע סוכה ווייל מען זאגט נישט פי תקרה יורד וסותם, אביי מיט רבא קריגן זיך נאר ארום וואס רב וועט האלטן, אביי זאגט אז פונקט ווי רב האט געזאגט לגבי הלכות שבת פי תקרה יורד וסותם אויף אלע פיר זייטן איז גארנישט אנדערש לגבי סוכה, און רבא וועט זאגן ניין אז אפילו לויט רב איז ביי סוכה עט עס נישט זיין כשר ווייל עס איז נישט געמאכט געווארן פאר קיין סוכה. און באמת איז דאס אביסל א שווערע פשט אפצוטיילן די צוויי זאכן ווייל ממה נפשך אויב די מציאות איז אז מען זאגט אז דא איז דא ווענט לגבי הלכות שבת מיינט דאך דאס אז דער פלאץ איז ארומגענומען מיט ווענט איז פארוואס ווען א מענטש זאל זיך אריינזעצן אז ער וויל אויך מקיים זיין מצוות סוכה זאל עס נישט הייסן ווי ס'האט ווענט דאס איז זייער שווער אפצוטיילן און טאקע רש"י אין מסכת סוכה דף י"ח לערנט טאקע אנדערש פשט אין דער גמרא אז דאס וואס מען זאגט דא אז ס'איז נישט געמאכט געווארן לשם סוכה איז נישט ווי אונז האבן מיר דא געלערנט אז מען רעדט דא ווען איינער האט געבויט ספעציעל אן אכסדרה, נאר מען רעדט ווען ס'איז דא הייזער פון דריי זייטן אין א חצר, אזוי ווי א חי"ת, און יעדע פון די דריי הייזער האט זיך געבויט אן אכסדרה, און מען קען אפילו זאגן אז יעדער האט געלייגט געהעריג א דאך אויף זיין אכסדרה, און אזוי אז ס'קומט זיך צוזאם דריי אכסדרות ווי א חי"ת איינס נעבן די אנדערע, און דער מענטש גייט יעצט און ער לייגט סכך, אויף די לופט פון צווישן פון דערויסן פון די דריי אכסדרות האט זיך געשאפן יעצט א ליידיגע פלאץ צווישן די דריי דעכער און אזוי לייגט ער די סכך פון איין דאך צום צווייטן און אויף דעם האט אביי געזאגט אז וויבאלד מען זאגט דאך פי תקרה יורד וסותם קומט אויס אז די סוכה האט יעצט דריי ווענט און הגם די ווענט איז נישט געמאכט געווארן פאר דרויסענדיגע סוכה ווייל די ווענט איז דאך געמאכט געווארן פאר די אכסדרה וואס איז אינעווענדיג אבער וויבאלד איך צי שוין אראפ און איך זאג אז דארט איז דא ווענט וואס א נפקא מינה צו איך מאך די סוכה אינדרויסן למעשה די זעלבע וואנט וואס דינט פאר די אכסדרה פון אינעווענדיג וועט יעצט דינען פארן חלל אינדערויסן פון די אכסדרה און כ'האב דאך דריי ווענט ארום און ארום און האב איך דאך א כשר'ע סוכה און אויף דעם זאגט אביי אז פונקט ווי רב האט געזאגט לגבי הלכות שבת אז מען זאגט פי תקרה יורד וסותם אז ס'הייסט א וואנט פאר די אינעווענדיגסטע אכסדרה אז מען מעג דארטן ארומטראגן מער ווי ד' אמות איז די זעלבע זאך יעצט דא, אפילו איך גיי נוצן די וואנט פאר אינדערויסן פון די אכסדרה, איז גארנישט אנדערש, ווייל אויב ס'איז דא א וואנט, וואס איז א נפקא מינה צו די וואנט איז געמאכט געווארן פאר די אכסדרה, למעשה איז דא דארטן א וואנט, און יעצט אז איך האב דריי ווענט, בין איך אין א סוכה, וואס איז כשר ווען ס'האט דריי ווענט. און אויף דעם טענה'ט רבא ניין, דאס וואס רב האט געזאגט אז מ'זאגט פי תקרה יורד וסותם דאס איז נאר ווען דו ציעסט אראפ די ווענט לצורך די אכסדרה, דאס מיינט אז דו האסט דא א דאך און דו ציעסט אראפ פון די דאך ווענט, וואס די ווענט וועלן דינען פאר דעם דאך אינעווענדיג פאר די אכסדרה, אבער דו קענסט נישט גיין זאגן פי תקרה יורד וסותם אויף פיר זייטן אז די ווענט זאלן דינען פאר אינדערויסן, און דאס קען מען שוין בעסער פארשטיין מכח סברה אז מען זאל זאגן אזא מין זאך אז די ווענט איז נאר געמאכט אינעווענדיג פאר די תקרה און נישט פאר אינדערויסן, און איך קלער צוצולייגן אז לפי זה וועט אויסקומען אז לויט רבא העט מען דארטן אפילו אינדערויסן נישט טארן טראגן אפילו אום שבת, מער ווי ד' אמות, און עס האט גארנישט צו טוהן מיט הלכות שבת אדער הלכות סוכה, עס האט צו טוהן רבא טענה'ט אז די ווענט איז געמאכט געווארן אינעווענדיג פאר די דאך, אויף וואס די דאך דינט דארטן פאר די אכסדרה, און נישט אויף אינדערויסן, און אפילו לגבי הלכות שבת וועט אינדערויסן נישט הייסן ווי א רשות היחיד ס'וועט הייסן א פלאץ וואס האט נישט קיין ווענט, און לויט רבא אליבא דרב וועט מען נישט טארן דארטן טראגן מער ווי ד' אמות. מען האט דאך געלערנט אויבן אין די משנה אז אויב א רשות איז צובראכן געווארן אום שבת למשל א וואנט פון א חצר אדער פון א הויז אדער אויב עס איז אראפגעפאלן די קורה אדער די לחי פון א מבוי יעצט איז עס נפרץ פאר רשות הרבים און ס'האט זיך א דין ווי א כרמלית אז מען טאר נישט טראגן מער ווי ד' אמות האבן מיר געהאט א מחלוקת התנאים וואס טוט זיך אום יענעם שבת אליינס צו מען מעג נאך ווייטער טראגן דארט רבי יהודה דער תנא קמא פון די משנה האט געהאלטן אז הואיל והותרה הותרה וויבאלד אנפאנג שבת האט מען געמעגט טראגן העט מען נאך יענעם שבת מעגן טראגן, ווייל די גאנצע איסור נישט צו טראגן אין א כרמלית מער ווי ד' אמות איז דאך נאר א איסור דרבנן און זיי האבן נישט גע'אסר'ט אין יענעם שבת נאר פון נעקסטן שבת און ווייטער, און ר' יוסי האט געזאגט ממה נפשך, אויב מען מעג דעם שבת ווייטער טראגן דארט מעג מען טראגן דארט נעקסטן שבת אויך, און אויב מען טאר נישט נעקסטן שבת טאר מען דעם שבת אויך נישט. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, ר' יוסי לאסור או להתיר? וואס וויל דא רבי יוסי? ער וויל דא מחמיר זיין אז מען טאר נישט אפילו דעם שבת אויך נישט, אדער ער וויל מתיר זיין אז אפילו קומענדיגן שבת מעג מען יא? ווייל באמת פון די לשון פון רבי יוסי קען מען נישט וויסן וואס ער וויל דא, ער זאגט דאך נאר ממה נפשך, אדער מעג מען אפילו נעקסטע שבת, אדער טאר מען נישט אפילו דעם שבת, און מען קען זאגן אז ער מיינט ארויסצוברענגען אז באמת טאר מען שוין נישט דעם שבת אויך נישט, און מען קען מיינען אז ער וויל קריגן לקולא, ניין, אז מ'מעג אפילו נעקסטן שבת אויכעט, און דער רבינו יהונתן זאגט א שיינע סברה, וואס איז די הוה אמינא אז רבי יוסי זאל מתיר זיין אז ווייל ס'איז אמאל געווען א לחי אדער א קורה אין א מבוי, אדער ווייל ס'איז אמאל געווען א וואנט דא אין דעם חצר זאל מען שוין מעגן לעולם ועד טראגן אפילו ווען ס'איז אראפגעבראכן געווארן? איז באמת טרעפט מען אז רבי יוסי אליין אויבן אויף דף פ עמוד ב', לגבי עירובי חצירות, אז אויב ווען מ'האט געלייגט די עירובי חצירות איז געווען די שיעור וויפיל מען דארף צו האבן און שפעטער איז עס ווייניגער געווארן, און אפילו ס'איז איבערגעבליבן נאר א כל שהוא קען מען זיך שוין פארלאזן אויף די קומענדיגע שבתות אויכעט. און אויב אזוי קלערט די גמרא, אפשר דא איז אויך די זעלבע זאך וויבאלד ס'איז אמאל געווען א געהעריגע קורה אדער לחי אפשר קען מען זיך שוין פארלאזן אפילו ווען ס'איז שוין נישט דא יעצט געהעריג, און ס'איז דא מפרשים וואס ווילן דא צולייגן אז לויט דעם עט די שאלה פון די גמרא טאקע נישט זיין ווען די גאנצע קורה אדער לחי איז אראפגעבראכן. מען רעדט נאר אויב ס'איז נתמעט געווארן פון די שיעור, ס'איז דאך דא א דין אז א לחי דארף זיין הויעך צען טפחים, למשל ס'איז יעצט קלענער געווארן ווי צען, אדער די קורה דארף דאך זיין ברייט א טפח, און ס'איז נתמעט געווארן פון די שיעור, און אויף דעם קלערט די גמרא אז אפשר קומט רבי יוסי מיקל זיין אז אין די קומענדיגע שבתות וועט מען אויך קענען טראגן וויבאלד ס'איז אמאל גוט געווען, און ס'האט געהאט דעם גוטן שיעור. אמר רב ששת לאסור, וכן אמר רבי יוחנן לאסור. ס'איז מסתבר, טענה'ט רב ששת און אזוי אויך ר' יוחנן, אז ער האט געוואלט דא אסר'ן, נישט מתיר זיין אויף די קומענדיגע שבתים, און דאס האט ער געמיינט ארויסצוברענגען, אז אויב ס'איז אסור אין די קומענדיגע שבתים, דארף עס שוין זיין אסור דעם שבת אויך, וואס יעצט איז עס שוין אראפגעבראכן. און דאס וואס ער האט געזאגט אז אויב ס'איז מותר דעם שבת איז עס מותר קומענדיגע וואך האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז אזוי זאל זיין די דין, ער האט געמיינט צו זאגן פונקט ווי דו פארשטייסט אז פון קומענדיגע וואך אן און ווייטער איז עס זיכער אסור אז ס'איז נישטא אפילו קיין סברה עס מתיר צו זיין, ווייל ער פארלאזט זיך נישט אויף דעם סברה וואס מ'האמיר פריער געזאגט אז וויבאלד ס'האט אמאל געהאט א שיעור פארדעם איז עס גוט פאר שטענדיג, איז אזוי דארפסטו פארשטיין אז אין דעם שבת אליין טאר מען שוין אויך נישט מטלטל זיין דארט. ברענגט די גמרא ביז יעצט האמיר געהאט אמוראים וואס זאגן אזוי, תניא נמי הכי מ'האמיר טאקע אזוי געטראפן א אפענע ברייתא, אמר רבי יוסי כשם שאסורין לעתיד לבא כך אסורין לאותו שבת. ברענגט די גמרא איתמר ס'איז געזאגט געווארן רבי חייא בר יוסף דער אמורא רבי חייא בר יוסף איז דא וואס לייגן דא צו אז ער זאגט עס גאר נאך פון רב אמר ער זאגט הלכה כרבי יוסי אז מען פסק'נט לחומרא ווי רבי יוסי אז איינמאל דער קורה אדער לחי אדער די וואנט איז געווארן אראפגעבראכן אום שבת קען מען שוין אפילו אין דעם שבת נישט ווייטער טראגן דארט ושמואל אמר הלכה כרבי יהודה מען פסק'נט לקולא ווי רבי יהודה אז מען מעג אין דעם שבת נאך יא טראגן נאר אויפן קומענדיגן שבת דארף מען עס פאררעכטן פרעגט די גמרא ומי אמר שמואל הכי, קען דען זיין אז שמואל האט געזאגט די הלכה איז ווי רבי יהודה והתנן האמיר זיך געלערנט אין א משנה אויף דף פ א עמוד בית אויבן, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז מען קען נישט מאכן קיין עירוב פאר קיין מענטש נאר מיט זיין טויט און זיין וויסן, בעירובי תחומין, א מענטש קען נישט אראפלייגן עירובי תחומין אן די רשות, פון זיין חבר, ער דארף אים בעטן רשות צי ער וויל מען זאל לייגן פאר אים עירובי תחומין, ווייל אין עירובי תחומין איז טאקע דא א ריווח אז אויף די זייט ווי מען לייגט עס וועט מען קענען גיין נאך צוויי טויזנט אמות, אבער מאידך גיסא פון די אנדערע זייט פארלירט מען די גאנצע צוויי טויזנט אמות, קומט אויס אז דא איז דא א חוב, און ווער זאגט אז זיין חבר איז מסכים צו דעם, און ממילא איז דאך דא די דין אז אין חבין לו לאדם שלא בפניו, אבל ביי עירובי חצירות, אויב דו מאכסט עירובי חצירות מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת קען מען מאכן פאר א חבר'ס וועגן אפילו אן זיין וויסן, לפי שזכין לאדם שלא בפניו, ווייל עירובי חצירות איז כולו זכות, דו מאכסט דאך נאר יענעם בעסער אז ער זאל קענען טראגן, און ס'האט נישט קיין שום חוב, און דאס קען מען טון פאר א מענטש שלא בפניו וואס ס'איז אנן סהדי אז אוודאי איז יענער מסכים און מ'דארף נישט בעטן קיין הסכמה, אבער אין חבין. שלא בפניו, מען קען נישט מאכן א חוב פאר א מענטש אן דעם וואס ער געבט א הסכמה, און קען זיין אז פאר דעם מענטש איז די עירובי תחומין גאר א חוב ווייל אפשר וויל ער גאר גיין די פארקערטע זייט, און מיט דעם וואס דו מאכסט אים א עירוב אויף די זייט נעמסטו אים צו פון די אנדערע זייט, אזוי האט געזאגט אין א משנה די תנא רבי יהודה בר אילעאי, ואמר ר' יהודה אמר שמואל, און דער אמורא ר' יהודה זאגט נאך פון זיין רעבן שמואל הלכה כרבי יהודה, אז די הלכה בלייבט ווי די תנא רבי יהודה אז ביי עירובי תחומין דארף מען יא יענעמס רשות און ביי חצירות נישט. ולא עוד, און נישט נאר דא אליין, אלא כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין, וואו מען טרעפט דעם תנא רב יהודה לערנט א דין אין הלכות עירוב, איז הלכה כמותו, ס'בלייבט אלעמאל די הלכה ווי אים. ואמר ליה רב חנא בגדתאה לרב יהודה, דער אמורא רב חנא פון באגדאד, וואס דאס איז די הויפט און א חשוב'ע שטאט אין בבל, האט געפרעגט פון דעם אמורא רב יהודה, אמר שמואל אפילו במבוי שניטל קורתו או לחיו, דאס וואס שמואל האט געזאגט אז די הלכה בלייבט ווי רב יהודה אין עירובין, איז אפילו לגבי די הלכה אז א מבוי וואס אום שבת איז געווארן אראפגעבראכן די קורה אדער די לחי מעג מען שוין דארטן ארומטראגן א גאנץ שבת, מיט דעם בלייבט אויך די הלכה ווי רב יהודה? ואמר ליה האט אים רב יהודה געענטפערט בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות, איך האב נאר געזאגט כל מקום ששנה רב יהודה בעירובין דאס מיינט אז ווען מען דארף קונה זיין א עירוב צי דאס אין א חצר צי דאס עירובי תחומין, לגבי די הלכות בלייבט אלץ די הלכה ווי רב יהודה אבער איך האב נישט געזאגט אז ביי מחיצות. בלייבט אלעמאל די הלכה ווי רבי יהודה'ן, דא וועט נישט זיין די הלכה, דא קען זיין אז די הלכה איז גאר ווי רבי יוסי אז מען איז מחמיר, על כל פנים האמער דאך א סתירה, דא האמער פריער געלערנט אז שמואל אומר הלכה כרבי יהודה אז מען איז מיקל אז אום יענעם שבת קען מען נאך ארומטראגן, און דארטן האט רב יהודה געזאגט פאר רב חנא בגדתאה אז לויט שמואל ביי מחיצות וועט נישט בלייבן די הלכה ווי רבי יהודה נאר ווי רבי יוסי. אמר רב ענן לדידי מיפרשא לי מיניה דשמואל, שמואל אליין האט מיר מפרש געווען די זאך אז כאן שנפרצה לכרמלית כאן שנפרצה לרשות הרבים, דאס וואס שמואל האט גע'פסק'נט ווי רבי יהודה לקולא אז אום יענעם שבת מעג מען נאך יא טראגן, איז נאר ווען ס'איז געווארן אויפגעבראכן די חצר אדער די בית אדער די מבוי וואס האט פארלוירן די לחי אדער די קורה זענען אפן צו א כרמלית, דעמאלטס פסק'נט שמואל ווי רבי יהודה לקולא אז מען מעג ארום טראגן אין די גאנצע חצר אדער אין די גאנצע בית אדער אין די גאנצע מבוי אום יענעם שבת, ווייל די ערגסטע וואס קען שוין געשען איז, לאמיר זאגן אז ווייל ער וועט טראגן אינעווענדיג וועט ער שוין קומען ארויסטראגן אינדרויסן אויכעט, אבער וויבאלד ס'איז נישט מער ווי א כרמלית, איז דאך נישט דא מער ווי א איסור דרבנן צו טראגן אינדרויסן, און וויבאלד ער קען נישט דא נכשל ווערן מיט א איסור דאורייתא האבן די חכמים אין דעם שבת נאך נישט גע'אסר'ט צו טראגן אינעווענדיג, כאן שנפרצו לרשות הרבים, דאס וואס רב יהודה האט געזאגט פאר רב חנא בגדתאה אז מען פסק'נט נישט ביי מחיצות אזוי ווי רבי יהודה, רעדט זיך ווען דער מבוי אדער דער חצר אדער דער בית איז אויפגעבראכן געווארן צו א רשות הרבים, וואס דארט האב איך שוין יא מורא אז אויב מען וועט ארומטראגן אין יענעם שבת, אינעם חצר בית אדער מבוי, און וויבאלד ס'איז דאך נפרץ לרשות הרבים קען מען זיך טועה זיין און מען קען עס ארויסטראגן אין רשות הרבים, וואס ווען מען טראגט אין א רשות הרבים ד' אמות איז דאך שוין דא א איסור דאורייתא, דארטן וויל איך טאקע נישט פסק'נען ווי רב יהודה נאר ווי רב יוסי, און מען דארף דא אויסרעדן, ווייל לפי זה קומט אויס אז רב יהודה מיט רב יוסי אליין די צוויי תנאים מאכן נישט קיין חילוק ווען ס'איז נפרץ לכרמלית אדער רשות הרבים אזוי ווי מען זעט טאקע אין די משנה, די משנה זאגט חצר אדער בית שנפרצה און ער מאכט נישט קיין חילוק וואו ס'איז געשען. רבי יהודה וועט האלטן אז אפילו ווען ס'נפרץ לרשות הרבים מעג מען נאך אלץ ארום טראגן יענעם שבת אין דעם חצר, און רבי יוסי וועט האלטן אפילו ווען ס'נאר נפרץ לכרמלית טאר מען נישט, אבער דער אמורא שמואל מאכט שוין א חילוק, ווען ס'נפרץ לרשות הרבים עט ער גיין לחומרא ווי רבי יוסי, און ווען ס'נפרץ לכרמלית עט ער גיין לקולא ווי רבי יהודה. און לכאורה קען מען דא צולייגן אז לפי זה וועט אויסקומען אז ווען רבי חייא בר יוסף אדער וואס האט עס נאכגעזאגט בשם רב אז הלכה כרבי יוסי אז מען פסק'נט לחומרא אז יענעם שבת טאר מען שוין נישט טראגן וועט זיין אפילו ווען ס'איז פרוץ לכרמלית ווייל די גאנצע זאך וואס שמואל האט דארט געזאגט הלכה כרבי יהודה איז דאך נאר ווען ס'איז נפרץ לכרמלית און אויף דעם ארויף קריגט רבי חייא בר יוסף בשם רב אז מען פסק'נט נאך אלץ אינגאנצן ווי רבי יוסי. און להלכה אין שולחן ערוך הלכות שבת סימן שס"ה איז געפסק'נט אזוי ווי רב לחומרא אז מען פסק'נט אלעמאל. ווי דער תנא רבי יוסי, לחומרא, און ס'זאל מען נאכזאגן די לשון המחבר אין סעיף ז', מבוי שניטלו קורותיו או לחייו בשבת אף על פי שהותר למקצת שבת, אסור משם ואילך, בין פתוח לרשות הרבים, בין פתוח לכרמלית. זאגט די הייליגע משנה הבונה עלי' על גבי שני בתים, ס'איז דא צוויי הייזער איינס קעגן איבער די אנדערע און אינמיטן לויפט אדורך א רשות הרבים, און א מענטש איז געגאנגען און ער האט געבויט א צווייטע שטאק, איבער די צוויי הייזער, עס איז אזוי ווי א בריק וואס די עליה לויפט יעצט דורך העכער די רשות הרבים, קומט אויס אז ווען א מענטש שטייט דארטן אונטער די עליה שטייט ער אונטער א דאך מיט צוויי ווענט וועלכע איז צוויי ווענט פון די צוויי הייזער און די עליה העכער זיך, וכן גשרים המפולשים, און אזוי אויך א בריק וואס לויפט דורך העכער א רשות הרבים און מען האט אונטערגעלייגט אנצוהאלטן דעם בריק אזעלכע צוויי ווענט, וואס צווישן די צוויי ווענט איז וואקן דורך די רבים דאס איז די רשות הרבים, דאס הייסט מפולשים מיינט ווייל ס'איז אפן פון ביידע זייטן אז די רבים זאל קענען דורך גיין, דאס קען מען זען היינט אויכעט אין די גרויסע שטעט ווי מען האט געבויט אזעלכע הייוועיס וואס לויפט העכער די גאסן איז אויך דא אסאך מאל אינמיטן א רשות הרבים איז דא אזעלכע צוויי ווענט וואס האלט אונטער דעם הייוועי,

און די פלאר פון די עליה וואס דאס איז די דאך יעצט פון די רשות הרבים שלעפט מען אראפ דעם פי התקרה פון ביידע זייטן און ס'איז כאילי ווי מ'איז פארמאכט אונטער פיר ווענט. און מ'דארף דא צולייגן אז רבי יהודה האט געהאלטן לא אתו רבים און מבטלי מחיצתא. איך זאג נישט יעצט אז ווייל די רבים שניידט דארטן אדורך דאס איז מבטל דער פי תקרה יורד וסותם און די מחיצות, ניין, אפילו למעשה במציאות גייען דארט דורך טויזענטער מענטשן ס'איז א געהעריגע רשות הרבים, זאג איך נאכאלץ פי תקרה יורד וסותם און ס'הייסט ווי א רשות היחיד. וחכמים אוסרין די חכמים אסר'ן דארטן צו טראגן ווייל זיי זאגן נישט אין אזא פאל פי תקרה יורד וסותם ווייל אתו רבים און מבטלי מחיצתא מען באמערקט די לשון שטייט וחכמים אוסרין אז דאס איז נאר א איסור מדרבנן פארוואס שטייט נישט וחכמים מחייבים לכאורה דאך איז ווייטער א רשות הרבים שטייט שוין אין ירושלמי אז אפילו לויט די חכמים איז עס אויך נישט קיין רשות הרבים פשוט ווייל ס'האט א דאך איז עס נישט דומה לדגלי מדבר און פאר דעם אליין איז עס שוין אויס רשות הרבים און אויב אזוי איז עס א כרמלית וואס נאר מדרבנן טאר מען נישט טראגן אונטער דעם. ועוד אמר רבי יהודה נאך א דין האט רבי יהודה געזאגט מערבין למבוי המפולש, געווענטליך האט מען דאך אלעמאל גערעדט פון א מבוי וואס איז פארמאכט פון דריי זייטן, און דארט איז זיכער אז מען קען לייגן אויף די פערדע זייט א קורה אדער א לחי און ס'איז גענוג, אבער רבי יהודה דער תנא זאגט אז אפילו א מבוי וואס איז אויפגעבראכן פון ביידע זייטן לרשות הרבים, ס'איז נאר דא הייזער מיט חצרות אויף צוויי זייטן אבער מזרח און מערב איז אינגאנצן אויפגעבראכן לרשות הרבים, קען מען דארט מאכן א עירוב, דאס מיינט אז מ'עט קענען לייגן בלויז א לחי אדער א קורה אויף ביידע זייטן, און מ'עט מעגן דארטן ארום טראגן, וחכמים אוסרין, די חכמים ווילן יא אסר'ן, דאס מיינט ס'וועט נישט העלפן צו לייגן בלויז א לחי אדער א קורה, נאר ווי אונז האמיר שוין געלערנט אויף דף ו עמוד א' אז מ'דארף מאכן אויף איין זייט א צורת הפתח וואס דאס מאכט עס אזוי ווי א פארמאכטע וואנט, און יעצט איינמאל ס'האט שוין די דריי ווענט, יעצט וועט מען קענען לייגן אויף די פערטע זייט א לחי אדער א קורה, לויט די אמר רבה דער אמורא רבה געזאגט לא תימא היינו טעמא דרבי יהודה משום דקסבר שתי מחיצות דאורייתא, זאלסט נישט מיינען אז די טעם פארוואס רבי יהודה זאגט אז מ'מעג טראגן אונטער א עליה על גבי שני בתים אדער אונטער די גשרים המפולשים איז ווייל ער האלט אז ווען ס'דא אין א רשות הרבים אפילו נאר צוויי מחיצות, הייסט עס שוין א רשות היחיד דאורייתא, און די רש"י רעדט שוין אויס אז דאורייתא מיינט נישט אז עס שטייט בפירוש אין די תורה, ס'מיינט ס'איז הלכה למשה מסיני ווי די גמרא זאגט שוין אויבן אויף דף ד' אז שיעורין חציצין און מחיצות איז הלכה למשה מסיני, דאס הייסט אזוי ווי א מן התורה, ניין דו זאלסט נישט אזוי זאגן אלא משום דקסבר פי תקרה יורד וסותם, די גאנצע היתר איז נאר ווייל דא איז דאך דא דער פי תקרה יורד וסותם פון די צוויי אנדערע זייטן ממילא הייסט אז ס'איז פארשטאפט מיט פיר ווענט, אבער ווען נישט דעם, סתם אזוי ווייל ס'איז דא צוויי ווענט אויף די רשות הרבים דאס אליין וואלט נאכנישט גע'כשר'ט. איתיביה אביי האט אביי געפרעגט א קשיא אויף זיין רבי'ן רבה, עס האמיר געלערנט אין א ברייתא יתר על כן אמר רבי יהודה, אין די ברייתא שטייט אויכעט קודם די דין וואס עס שטייט אין אונזער משנה אז לויט רבי יהודה מעג מען טראגן אונטער א בריק, און אויף דעם זאגט די ברייתא נאך א גרעסערע חידוש פון דעם האט רבי יהודה געזאגט דאס מיינט אפילו אויף א פלאץ ווי מען קען נישט זאגן פי תקרה יורד וסותם, ביי א בריק האמיר דאך יעצט געשמועסט קען מען זאגן, עס איז דאך דא א דאך און די צוויי זייטן פון די דאך קען מען זאגן פי תקרה, נאך מער פון דעם זאגט רבי יהודה אז מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים ווען א מענטש האט צוויי הייזער

או קורה מכאן וקורה מכאן, אדער לייגט ער אויף די לופט פון איין הויז צום צווייטן א באלקן פון די זייט און א באלקן פון די זייט, די וואס האבן א מאור המבואר קענען זעהן אנפאנג מסכת בילד נומער אַכט און דרײַסיק, צוויי הייזער ווי א רשות הרבים גייט אדורך און מען לייגט א קורה מכאן און א קורה מכאן, ער ברענגט נישט אויפן בילד די לחי מכאן ולחי מכאן, אבער דאס דארף מען זאגן קלאר אז די לחי מכאן און מכאן מיינט ביי די זעלבע הויז. אויף איין זייט פון די רשות הרבים לייגט ער א לחי אויף די זייט און אויף די אנדערע זייט, ס'קען נישט מיינען אז ער לייגט די לחי אויף די זייט הויז און נאכדעם אקעגן איבער אויף די אנדערע הויז א לחי אויף די זעלבע זייט, ווייל דעמאלטס האב איך גארנישט אויפגעטון, איז ביידע לחי'ס מאכט צו נישט מער ווי איין וואנט, מען מוז דאך האבן אז די לחי זאל צומאכן א דריטע וואנט און די אנדערע לחי זאל מאכן א פערדע וואנט, איך קלער אז דאס קען יא זיין אז טאמער וועט ער לייגן א לחי ביי איין הויז, אויף איין זייט און שיפערהייט אקעגן איבער אויף די אנדערע הויז וועט ער לייגן נאך א לחי קען זיין דאס וועט יא זיין גוט לויט רבי יהודה ווייל יעדע לחי פארמאכט א אנדערע וואנט איינמאל ער האט דאס געטוהן ונושא ונותן באמצע יעצט מעג ער שוין אריבער טראגן חפצים פון איין הויז צום אנדערן אינדערמיטן כאטשיג ס'לויפט אדורך א רשות הרבים ווייל יעצט איז עס שוין א רשות היחיד ער האט דאך פיר ווענט אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך די חכמים האבן צוריק געטענה'ט מ'קען נישט אזוי מתקן זיין רשות הרבים מיט בלויזע לחי'ס אדער קורות ווייל די חכמים האבן געהאלטן אז כדי עס זאל הייסן א רשות היחיד מן התורה מוז זיין כאטשיג דריי ווענט, און דאס אז עס איז דא נאר צוויי ווענט איז נאך א געהעריגע רשות הרבים דאורייתא, און אויף דעם וועט נישט העלפן אז מען לייגט בלויז לחי'ס אדער קורות. ווידערום רבי יהודה האט געהאלטן אז די צוויי ווענט אליין איז שוין מן התורה איז עס שוין מער נישט קיין רשות הרבים אז עס איז שוין דא צוויי ווענט הייסט עס שוין רשות היחיד, נאר מדרבנן איז דאס נישט גענוג, און דעריבער איז גענוג אז מען לייגט נאר צוויי לחי'ס אדער צוויי קורות. און דאס מיינט יתר על כן אמר רבי יהודה אז נישט נאר ווי מען קען זאגן פי תקרה יורד וסותם וואס דאס זאל עס מאכן פאר פיר מחיצות מעג מען דא טראגן לויט רבי יהודה נאר אפילו דא וואס ס'איז נישט דא קיין דאך און מען קען נישט זאגן פי תקרה יורד וסותם ס'איז נאר דא צוויי ווענט איז שוין גענוג אז מען לייגט לחי'ס אדער קורות און ס'איז שוין מותר. טענת אביי האמיר דאך דא א בפירושע ברייתא ווי מען זעט קלאר אז ר' יהודה דארף נישט צוקומען צו קיין פי תקרה יורד וסותם ווייל דא איז דאך נישט דא קיין פי תקרה, ס'איז בכלל נישט דא קיין דאך, און ער האלט שוין אז צוויי ווענט איז א רשות היחיד מן התורה, און אויב אזוי וואס זאגסטו אז די טעם פארוואס ר' יהודה לאזט טראגן אונטער א בריק איז נאר ווייל מען זאגט פי תקרה יורד וסוסים? אמר ליה האט אים רבה געענטפערט מההיא אין, ביסט גערעכט, פון יענע ברייתא זעט מען טאקע קלאר אז מען דארף נישט צוקומען צו פי תקרה יורד וסותם און ר' יהודה האלט אז צוויי מחיצות איז שוין דאורייתא א רשות היחיד, אבער מהא ליכא למשמע מינה. איך האב נאר געמיינט צו זאגן אז פון דער דין אין די משנה פון הבונה עליה אדער גשרים המפולשים, פון דארט וואלט איך נאכנישט געקענט וויסן אז רבי יהודה האלט אז צוויי ווענט אליין איז שוין רשות היחיד דאורייתא, ווייל דארט אליין וואלט איך נאך געקענט זאגן אז די טעם פארוואס רבי יהודה איז מתיר איז ווייל מען זאגט פי תקרה יורד וסותם. אין אנדערע ווערטער ווען איך האב געזאגט אז משום דקא סבר פי תקרה יורד וסותם האב איך נישט געמיינט אז רבי יהודה האלט באמת אזוי. איך האב געמיינט צו זאגן אז אין די משנה קען מען ווען נאך אזוי לערנען פשט. אבער אוודאי ביסטו גערעכט אז אין די ברייתא זעהט מען קלאר אז אן א דאך וואו ס'איז נישט דא פי תקרה יורד וסותם האלט ער שוין אויך אז שתי מחיצות איז א רשות היחיד דאורייתא און באמת איז דאס טאקע די סיבה פארוואס רבי יודא פארלאנגט נישט ביי די גשרים המפולשים און ביי די עליה אז מ'זאל צולייגן לחי'ס ביי די צוויי זייטן טאקע ווייל דארטן איז שוין סייווי דא די פי תקרה יורד וסותם און דו האסט פיר מחיצות.

אי אמרת בשלמא משום דקסבר פי תקרה יורד וסותם היינו דקתני ועוד גאנץ גוט אויב אין די רישא איז די טעם וואס ר' יודא האט געזאגט אז מען מעג ארום טראגן איז ווייל דארט זאגט מען פי תקרה יורד וסותם און ממילא איז דא געהעריג פיר ווענט פארשטיי איך וואס ער לייגט נאך צו די ועוד אז אין די סיפא ליגט נאך א גרעסערע חידוש אז כאטשיג ס'איז נישט דא פי תקרה יורד וסותם און ס'איז נאר דא צוויי ווענט ווייל מען רעדט דאך פון א מבוי המפולש וואס האט נאר צוויי ווענט און דאס אליין לייגט ער דא צו אז דאס הייסט שוין אויך א רשות היחיד מדאורייתא, און אין הכא נמי אין אזא צד דארף מען טאקע צולייגן מדרבנן נאך צוויי לחי'ס אדער צוויי קורות, אבער דעמאלטס פארשטייט מען כאטשיג וואס ער לייגט צו אין די סייפה, אלא אי אמרת משום דקסבר שתי מחיצות דאורייתא, טאמער האסטו וועלן זאגן אז די טעם פון די רישא איז אויך פשוט ווייל די צוויי ווענט וואס געפינט זיך דארט דאס אליין איז עס מתיר, ווייל שתי מחיצות איז שוין דאורייתא איז מאי ועוד, וואס לייגט ער דא צו אין די סיפא פון די משנה, דא איז דאך אויך די זעלבע זאך אז ס'איז דא צוויי מחיצות אז ס'איז דאורייתא, אלא מאי מוז מען זאגן אז אין די רישא האט מען איז האט מען זיך נישט געדארפט פארלאזן נאר אויף צוויי מחיצות ווייל דארט איז טאקע דא פיר מחיצות פי תקרה יורד וסותם, און נאכדעם לייגט רבי יודא צו אין די סיפא די גרעסערע חידוש אז אפילו ביי צוויי ווענט איז עס שוין אויך א רשות היחיד דאורייתא, און אויב אזוי מוז מען נישט צוקומען צו דער ברייתא וואס אביי האט אראפגעברענגט מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים געוואר צו ווערן אז רבי יודא האלט אז צוויי ווענט אליין איז שוין א רשות היחיד דאורייתא ווייל מען קען עס זעהן אין די סיפא פון אונזער משנה שמע מינה און ס'איז טאקע געדרינגען הדרן עלך כל גגות און מיט דעם האבן מיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן די ניינטע פרק אין מסכת עירובין.